עמוד היומי ליקוטי מוהרן חלק א' מחזור כ ה מיר האלטן תורה ד' עמוד היומי היינט מסתבר איז ה' עמוד א' אבער מיר וועלן זען ד' עמוד א' מיט מאכן א סיום אויף די תורה ד' בעזרת השם יתברך.

רבי וועט באלד איינטייטשן די אלע פיר זאכן זיינען קעגן די פיר יסודות ואינו יודע באיזה דרך מהלך דאס איז נאך א ענין ער ווייסט נישט וואו ער גייט דאס זאגט די גמרא דארט אין די רגע וואס קומט פרשת דרכים ווייסט ער וואו צו גיין דער הייליגער רבי גייט איינטייטשן דעם גאנצע מאמר חזל אויף א מוראדיגע וועג זאגט דער הייליגער רבי כי זה ידוע שכל המידות רעות ותולדותיהם נמשכים מארבע יסודות, מארבע מרות, יא, ס'איז דא פיר יסודות, אש רוח מים עפר, ס'איז אקעגן די ארבע מרות וואס איז דא אין א גוף פון א מענטשן, כמובא במשנת חסידים, און פון דארט קומט ארויס מיט אלע תאוות רעות, מיט אלע מידות רעות. זיי זאגט אין משנת חסידים איז דא אזעלכע וואס זענען, אבער איך מיין אז מ' לערנט עס אויב איז דא. גרסאות ווערט עס געשריבן וואס איז די מקורות, פונקטליך וואס זיי.
זאגט
דער הייליגער רבי אז דארטן שטייט אז עצבות ותולדותיהם נמשכים מדומם, דאס איז אזוי דומם ווי די חיים פון אזא שטיין ליגט.

און די תאוות רעות מיט די תולדות פון די תאוות רעות ווערט נמשך פון צומח און דברים בטלים און תולדות פון דברים בטלים ווערט נמשך פון חי און גאוה מיט תולדות פון גאוה נמשך פון מדבר און ס'דא נאך אסאך פרטים מיט פרטי פרטים יעדע תאוה יעדע מידה רעה פון וואס ס'האט שייכות ממילא מ'דארף עס וויסן ווען א מענטש וויל זיך מזכך זיין ווי די רבי גייט רעדן דא אינעם מאמר. זיך אויסטון פון די גאנצע חומריות, פון די גאנצע גשמיות, דארף מען וויסן יעדע זאך פון א וואס זי נעמט זיך, וואסערע יסוד, און אזוי זיך מזכך זיין, זאגט דער רבי דערויף, ומי שרוצה לילך בדרך הקודש, רבי חיים וויטאל ברענגט עס אראפ אין שער רוח הקודש, ומי שרוצה לילך בדרך הקודש, דער וואס וויל גיין דעם הייליגן וועג ווי דער רבי רעדט אין די תורה, צוקומען צו דעם ריכטיגן מח, ריכטיגן דעת. פון הוי' הוא האלוקים און דאס איז דער סוד פון מעין עולם הבא איז צריך לשבר כל המידות רעות דאס איז איין זאך אחר דא ווידוי דברים ויספר לפני התלמיד חכם דהיינו ווידוי דברים וואס וועט ארויסקומען פון דעם התלמיד חכם יפרש ויברר לו דרך לפי שורש נשמתו און וועט צוקומען צו דעם ביטול צו דעם אין סוף מקורב ווערן צו דעם אייבערשטן איז הייליגע רעדן. עס איז דאך זיי ממש א. א גאנצע וועג. איינער רעדט מיט אים. יא, איז א גאנצע וועג. בפשטות דארף ער האבן א לעבעדיגער צדיק. ער זאגט דער טשערינער רב. דער טשערינער רב בויעט אויף טאקע אויף די תורה און נאך תורות. אז טאקע עס איז שווערער היינט ווייל דער רבי לעבט נישט. אבער מען קען עס היינט אויך דורך דעם וואס מען לערנט די ספרים פון דעם רבי'ן, ביי דעם ציון פון דעם רבי'ן. ווי מחובר צו צו די מענטשן פון דעם רבי'ן, אלע אין אלע עניינים וואס דער רבי רעדט ארום דא זאגט ער איז שייך היינט אויכעט. דער הייליגער רבי ויש שלש בחינות בהתקרבות לצדיקים שעל ידי שלש בחינות אלו נתתקן הכל, אזא לשון פון דעם רבי, נתתקן הכל, הכל, נאר ווער מקורב ריכטיג צו דעם צדיק, צו די צדיקים, וועסטו זען ווי אלעס וועט ווערן מבורר קלאר, ואלו הם השלש בחינות. הבחינה הראשונה איז כשרואה את הצדיק, כמו שכתוב והיו עיניך רואות את מוריך, און פון ראי' רואה די ראיית פני הצדיק, דאס איז דאס סוד וואס שטייט דארט אין חזל. אז היה מהלך בדרך באישון לילה ואפלה, דאס איז א מענטש גייט אויף די וועג אויף דעם עולם הזה, און ער גייט אריבער אזעלכע שווערע עניינים פון חושך ענן וערפל לילה ואפלה, איז זיכער האט ער מורא מן הקוצים ומן הפחתים, טייטש דער הייליגער רבי וואס איז דאס קוצים וואס איז דאס פחתים, דאס איז די די די די עצבות רעות מיט די תאוות רעות, די די די די די פחתים דאס איז די עצבות און די קוצים דאס איז די תאוות ווי דער רבי גייט טייטשן. דאס איז די אלע עניינים וואס ווערט נמשך פון די צוויי יסודות דומם צומח, און די ראיית פני הצדיק פון רבי'ן בהמשך התורה איז משמע די ראיית פני הצדיק איז אין הכי נמי ס' כפשוטו ראי' אבער די עיקר מיינט עס די התקרבות, דער ביטול, זיך אראפווארפן פון צדיק, ס'איז נישט דווקא דער דער קוקן מיט די אויגן. נאר בדרך כלל גייט עס צוזאמען, אז דו פארסט צום צדיק קוקסטו אויף אים, דיינע אויגן, דיין גאנצער מח גיסטו איבער צו אים, אבער עס מיינט התקרבות לצדיקים, און די התקרבות לצדיקים, די ראיית פני הצדיק, דעם עיניך רואות את מוריך, איז מבטל די מידות רעות וואס ווערט נמשך פון די צוויי יסודות דומם צומח, היינו, עצבות ותולדותיה, ותאוות רעות און די תולדות פון די תאוות רעות. וואסערע שייכות האט דאס? גייט דער רבי מסביר זיין כי צדיק הדור נקרא אם על שם שהוא מניק לישראל באור תורתו? אזוי ווי א מאמע גיט טרינקען גיט עסן פארן קינד די תורה רופט זיך דער עיקר התורה נקראת חלב דבש וחלב תחת לשוניך זאגט דער רבי זעט מען בחוש און אזוי ווי בחוש מען זעט עס אינעם נמשל אזוי דארף עס זיין אויכעט בחוש אין דעם משל זה אנו רואים בחוש אזוי ווי דער משל דארף זיין אין דעם נמשל. זה אנו רואים בחוש כשהתינוק הוא בעצבות אָדער בעצלות, כשרואה את אמו הוא נתעורר בזריזות גדול לקראת אמו, קומט עס און נעמט אַװעק די עצבות, נעמט אַװעק די עצלות, װאָס די מאַמע איז די שורש זײַן, הײנו לשורשו. און די זעלבע זאַך זאָגט דער הײליקער רבי גם אנו רואים בחוש. װאָס זעט מען נאָך? כשהתינוק עוסק בדברי שטות שלו, דער רבי רופט עס אָן דברי שטות, איז די אלע תאוות רעות, אף על פי שיש לו תאוה גדולה לזה, ווי דער רבי זאגט בלשון, יא, אזוי ביי אונז אויכעט, מיר האבן א תאוה גדולה אויף דברי שטות, אבער אף על פי כן, כשרואה את אמו, הוא משליך כל תאוותיו אחר כתפיו, ומושך את עצמו לאמו. נמצא שנתבטלים המידות רעות, של שני היסודות, דומם, צומח על ידי הסתכלות פני הצדיק. דער רבי זאגט אז דאס איז א סוד פון מתיירא מן הקוצים שהוא צומח ומן הפחתים שהוא דומם, פארשטייסט? דער רבי זאגט עצבות גיב אכטונג, עצבות אזוי ווי פחתים. נכשל ווערן אין פחתים, בורות, דאס איז עצבות? תאוות רעות, קוצים. ס'איז הנאה, האסט הנאה, ס'איז געשמאק, אבער ס'איז דאך קוצים פאר די נשמה דיינע. דאס איז מתיירא מן הקוצים מן הפחתים, דאס איז די צומח מיט דומם. ווי ווערט מען געראטעוועט שטייט דארט אין גמרא, נזדמן לו אבוקה של אור, ווערט ער געראטעוועט ווייל די אבוקה של אור באווייזט אים די קוצים די פחתים. דער רבי דער, דער אבוקה של אור זה תלמיד חכם אין די תורה בפרט רעדט דער רבי פון א צדיק וואס איז א תלמיד חכם האט די גאנצע כח פון האט די גאנצע כח פון מכפר זיין עוונות ואיש חכם יכפרנה ווי דער רבי זאגט ווייל ער ווערט נכלל אין אין, והחכמה מאין תמצא און דארט דארטן קען ער גורם זיין ארויפנעמען די מענטשן אין אזא פלאץ וואס מען זאל אים מוחל זיין די עוונות דעריבער דארף מען האבן וידוי דברים לפני תלמיד חכם ווי דער רבי האט מסביר געווען פריערט. איז דאס איז דער סוד פון אבוקה של אור, וואס דער תלמיד חכם וואס ער איז אביק וואס אביק ער איז אביק באור התורה ממילא ועל ידו דורך דעם וואס א מענטש ווערט מקורב צו אים און ער קוקט אויף אים ניצול ממידות רעות של שני יסודות דומם צומח אז ניצול מן הקוצים מן הפחתים אבער און דאס אליין איז גורם אז די חיות רעות מיט די ליסטים קענען אים זען מער, ער האט א אבוקה של אור, אדרבה נאכדעם דארף ער אכטונג געבן פון דברים בטלים מיט גאווה, ס'ווערט מחובר צו דעם גאנצן מהלך פון רבי'ן, אסאך מאל איז דא א מענטש ווערט מקורב צום רבי'ן. מקורב צו א צדיק שוין שלום עלי נפשי ער ווערט טאקע ריין פון עצבות ער ווערט טאקע ריין פון תאוות רעות אבער איצט אויב ער רעדט לשון הרע מיט רכילות מיט דברים בטלים מיט גאווה נו נו נו נו נו איצט איז עס א סכנה די אבוקה של אור קען דיר גורם זיין אז די די חיות רעות מיט די ליסטים זאלן דיר טרעפן דארפסט האבן מסירות נפש דארף מען שוין האבן צדקה לצדיק. צדקה לצדיק כפשוטו, אזוי ווי ראיית פני הצדיק כפשוטו, אבער צדקה לצדיק מיינט אויך דעם ענין פון מסירות נפש, אוועקגעבן פון דיר, זיין מוכן צו אוועקגעבן פון דיר פאר דעם פרסום פון צדיק, דער טשערינער רב זאגט אז זיכער מיינט עס בחיי דעם צדיק, אבער עכט יא, צדקה פאר די ספרים פון רבי'ן, צדקה פאר דעם ציון פון רבי'ן, צדקה פאר די גאנצע ענין פון רבי'ן. דאס איז ענין פון צדקה, גיב זיך איבער, זיי מפרסם, וועסטו ניצל ווערן, ווי דער רבי גייט מסביר זיין פון די צוויי יסודות פון חי מדבר פון דברים בטלים מיט תולדותיהם און גאווה מיט תולדותיהם, וואס איז א שייכות? זאגט דער רבי אזוי, על ידי צדקה על ידי הבחינה השניה, הצדקה שנותן לתלמיד חכם שעל ידי זה ניצול ממידות רעות של שני יסודות חי מדבר, שהם בחינת חיה רעה וליסטים, שהם דברים בטלים וגאווה, פארוואס? כי על ידי דברים בטלים, ולשון הרע, שטייט אין חזל בא עניות. שטייט דארטן כי מתו כל האנשים זענען נישט געשטארבן נאר דער דתן ואבירם נאר זיי זענען געווארן עניים אינטערעסאנט וואס איז געווען דארט אין מצרים זיי זענען געווען עשיר זיי זענען געווארן עניים אין מצרים אליין אין די עבדות פון מצרים איז געווען עניים מיט עשירים קען זיין א גביר געווען א א גבירישער גלות מיט א ארעמער גלות און עכט קומט דאך אויס אז עניות איז א ענין פון מיתה און דאס איז דורך דעם וואס זיי האבן גערעדט לשון הרע, יא, די די די די דתן ואבירם, דברים בטלים, און עכט ביי גאווה שטייט, סימן לגסות הרוח עניות, אין גמרא שטייט אין גיטין אז דורך צדקה ווערט מען רייך, אויפן פסוק אין ישעיה אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר ועניתיך ולא אענך, זאגט די גמרא דארטן איינער וואס זעט אז ער האט עניות יעשה בהם צדקה, דקדוקי עניות זאל ער מאכן צדקה פון די געלט וואס איז אים געבליבן, און שוב אין מראים לו סימני עניות. קומט צדקה ראטעוועט אוועק פון א עניות, צדקה מאכט דעם מענטשן רייך, ממילא ווערט ער ניצול סיי פון גאווה און סיי פון דברים בטלים, ווייל גאווה מיט דברים בטלים ברענגט ארויס דעם ענין פון עניות, אה, דאס מיינט כיוון שעלה עמוד השחר ניצול מחיה רעה וליסטים, עמוד השחר מרמז אויף צדקה, שטייט אין כי תראה ערום וכסיתו. און העסט אים אויך געבן צו עסן, העסט אים געבן צו טרינקען, העסט אים געבן צו שלאפן, העסט אים, זאגט דאך דער פסוק, אז יבקע כשחר אורך, אה, קומט דאך אויס אז עלות השחר איז די תוצאה פון דעם ענין פון צדקה, נמצא על ידי צדקה ניצל ממידות רעות של שני יסודות חי מדבר שהם חיה רעה וליסטים, איך נאכאמאל, דער משל מיט די נמשל.

דער רבי רעדט פון דברים בטלים מיט לשון הרע רעדט דער רבי, דברים בטלים איז איין זאך און אחרת דא גאווה וואס דאס איז לשון הרע, דברים בטלים מוז נישט זיין קיין גאווה אבער דער לשון הרע בדרך כלל איז א גרויסע בעל גאווה און דאס ראטעוועט אים אוועק פון די אלע עניינים פון עניות, ממילא צדקה פארן צדיק איז פארקערט, דער רבי זאגט אין אנדערע תורות אז צדקה פארן צדיק איז מצמחת כפל כפליים וביד, ממילא באקומט ער עשירות. די עשירות איז פארקערט פון די חיה רעה וליסטים, ווערט ער שוין א א מורא'דיגע ריינע מענטש, א מענטש וואס האט זיך מזכך געווען פון די אלע ד' יסודות, ד' מרות, ער גייט בדרך הקודש, זאגט דער רבי ס'איז נאך נישט גענוג א מענטש קען היבש אויף די חז"ל, ער איז געראטעוועט געווארן פון די חיות רעות, פון די מידות רעות, ער איז געראטעוועט פון קוצים, פחתים, ליסטים, חיות רעות, פון אלע ד' יסודות. אבער אוואו גייט ער? אוואו גיי איך? יש דרך ישר לפני איש זאגט דער רבי ואחריתה דרכי מוות ער טוט נישט וואס ער דארף לפי שורש נשמתו שרעקליכער סארט לשון דער רבי זאגט דאס איז תלוי אין ווידוי דברים לפני תלמיד חכם דאס איז פרשת דרכים מיט תלמיד חכם די גמרא זאגט דארטן כיוון שהגיע לפרשת דרכים זאגט דער רש"י דאס איז תלמיד חכם ויום המיתה דער רבי זאגט עס צוזאמען, יום המיתה איז ווידוי, און דער רבי מרמז אז מען דארף זיך מתוודה זיין אזוי ווי ביסט א יום המיתה, כל המומת מתוודה, אבער דער רבי מרמז, זיי זיך נישט מתוודה פאר אים, זיי זיך מתוודה אזוי ווי דו גייסט שטארבן, שוב יום אחד לפני מיתתך, דאס איז אנדערש ווי דער רבי זאגט פריער, באש תעבירו באש, כל עצמותיי תאמרנה. הבחינה השלישית כשמתוודה ווידוי דברים לפני תלמיד חכם שעל ידי זה התלמיד חכם מדריך אותו בדרך ישר לפי שורש נשמתו דאס מיינט די גמרא הגיע לפרשת דרכים די גמרא זאגט זה תלמיד חכם ויום המיתה טייטשט דער רבי זה ווידוי דברים לפני תלמיד חכם ווייל יום המיתה איז רמז על ווידוי אזוי ווי חז"ל זאגן כל המומתין מתוודין דאס איז פרשת דרכים פארוואס איז עס פרשת דרכים ווייל די תלמיד חכם מפריש לו דרך לפי שורש נשמתו און אזי ניצול מכולם קודם שהתוודה אף על פי שהיה אצל התלמיד חכם דאס איז דער רבי זאגט היה נישט לאו דווקא ראיית פני הצדיק היה אצל התלמיד חכם ונתן לו ממון דאס איז געראטעוועט געווארן פון אלע תאוות רעות ומידות און אלע ד' יסודות אבער עדיין אינו יודע באיזה דרך הוא מהלך כי יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות השם ירחם אז א מענטש טוט און טוט און טוט אבער ער טוט נישט וואס ער דארף אבער כשהגיע לפרשת דרכים זה תלמיד חכם ויום המיתה דאס איז ווידוי לפני התלמיד חכם איז ניצול מכולם, און ער קומט צו צו די זאך וואס ער דארף, דער טשערינער רב זאגט טאקע אז היינט איז דאס שווערער, ווייל בחיי דעם רבי, בחיי דעם צדיק, האט מען זיך מתוודה און דער צדיק גיט דיר א וועג ווי לפי שורש נשמתך, ער זאגט דיר וואס צו טון, היינט וואס מער דו עסט קומען דיר אריינשיינען אין די מחשבה, די הרגשות, די געדאנקען וואס דו דארפסט טון, וואס דארפסט ווערן געראטעוועט, אזוי זאלסטו ווערן געראטעוועט צום סוף. עס איז טאקע שווערער, מען דארף געראטעוועט ווערן פון דמיונות, מען דארף זוכה זיין, אבער ס'ווערט געטון ביז היינט ממש. מען דארף אסאך אנטלויפן צו די ספרים פונעם צדיק, צו די עצות פונעם צדיק, צו דעם ציון פונעם צדיק, זאגט דער הייליגער רבי אז די זאך ווערט נישט געטון מיט איין מאל, די זאך דארף מען האלטן אין איין טון, דער ענין פון פון וידוי דברים בפני תלמיד חכם, און בכלל די גאנצע ענין פון ראיית פני הצדיק, התקרבות לצדיק, מיט צדקה לצדיק.

איז אויסגיסן די הארץ, ס'איז נישט נאר א וידוי דברים וואס דער רבי רעדט דא אין די תורה, אוודאי חלק פון דעם איז דער וידוי דברים, אבער די גאנצע די גאנצע ווייטאג די גאנצע איבערגייעכצן דיינע, און דורך דעם מאכט דער צדיק וואס ער מאכט, דער רבי גייט זאגן, דער צדיק איז משה רבינו וואס ער וואס ער נכלל אין אין, ויקבור אותו בגיא, און ער נעמט ארויס די אותיות. צירופי אותיות פון די בית פעור, אבער בחיי דעם צדיק איז זיכער די זעלבע זאך כל שכן לאחר פטירתו, און ער ווערט נכלל אין אין, און יעדער איינער וואס ער קומט צו אים און ער טוט די אלע עניינים פון ראיית פני הצדיק, פון צדקה לצדיק, פון וידוי דברים, מספר לפניו כל ליבו, ווערט געטון די זאך, דער צדיק גיבט אים א נעם ארויף אין אזא דעת וואס דארטן ווערט מעין עולם הבא. אלע קברים, אלע קברי צדיקים, זיכער איז דא צדיקים וואס זיי טוען מער און מער אין דעם ענין פון תיקון נשמות ישראל, ותלמיד חכם הוא בחינת משה שהוא בחינת אין, כמו שכתוב והחכמה מאין תמצא, ועל ידי זה, דאס איז איינע פון די פלעצער אין ליקוטי מוהר"ן, דער רבי רעדט צו די מענטשן ישירות, אתה נכלל באין סוף, דער רבי זאגט יעדן איינעם יא יא. זאלסט קומען צום תלמיד חכם, דו העסט ווערן נכלל אין אין סוף, ס'וועט מקוים ווערן ביי דיר זרקא דאזדריקת לאתר דאתנטילת מתמן, מ'וועט דיר ווארפן פונעם שורש ביסט גענומען, שתחזיר, יעדער איינער, יעדער איינער פון די תלמידים פון רבי'ן זאגט דער רבי צו אים, שתחזיר את המלכות לאין סוף, שהוא רצון שבכל הרצונות, דער רבי גייט דאס מסביר זיין, אז דאס איז די גאנצע רעדע פון דבור, דבור, אותיות. רצונות, גאנצע וועלט איז פול מיט עניינים, פול מיט אותיות, מ'דארף עס מעלה זיין צו דעם שורש, כי המלכות הוא בבחינת אותיות הדיבורים, כל אות ואות מלובש בה רצון השם יתברך, רצון השם יתברך שזה האות יהיה לה תמונה כזו, אות אחרת יהיה לה תמונה אחרת, נמצא שרצונות, היינו תמונות אותיות הם התגלות מלכותו יתברך, דאס איז התגלות רצונו יתברך, וכל אלו הרצונות היינו התמונות נמשכים מרצון אין סוף שאין בו תמונה. אבער דארטן איז עין לא ראתה, כל הדברים, דער רבי זאגט קלאר דברים, דברים, דבורים, אותיות, מנהיג, מלכות, הישות שבעולם הם מאותיות היינו ממלכות, כי ישות הוא מחמת המלכות, שרצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה מלכותו בעולם, ועל ידי זה ברא את העולם מאין ליש, און אונזער תכלית איז ווי גייט מען צוריק צו דעם אין, וכל הרצונות, היינו התמונות. וכל הישות, היינו בחינת מלכות, איז מקבל חיותו מרצון אין סוף, און דאס איז מרומז אין חזל בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא דאס איז מלכותו רצונו, שם אתה מוצא ענוותנותו דארט איז דער אין סוף, ווייל דער אין סוף האט ארויסגעגעבן אלע אותיות אלע דיבורים אלע כח הדברים וואס איז דא אויף די וועלט, היינו רצון אין סוף. און דאס איז א סוד פון התפשטות הגשמיות וואס די גמרא דערציילט אז די צדיקים שוהים שעה אחת לפני התפילה ואחרי התפילה עד שבאו להתפשטות הגשמיות ביי די רבה בר בר חנה מ'דארף ארויסגיין פון די חומריות ארויסגיין פון די גשמיות בחינת התפשטות הגשמיות פארוואס כי כשרוצה להיכלל

שאז התגלות רעוא דרעוין שהוא בחינת רצון אין סוף שכל הרצונות מקבלים חיותם ממנו, פארוואס איז משה רבינו נסתלק געווארן דעם סוד פון רעוא דרעוין ווייל אלע רצונות פון די גאנצע בריאה אלע אותיות איז נכלל געווארן דורך אים אין דעם אין סוף דאס איז רעוא דרעוין, דאס איז אלץ ווייל משה ביטל כל ישותו ונחנו מה, דאס איז ויקבור אותו בגי, דאס איז אין, כל גיא ינשא, דאס איז א נידעריגקייט. וואס איז בארץ מואב? ווייל משה רבינו האט דעם כח, זיין בחינת מלכות האט אריינגעטאן דעם גאנצן ארץ מואב, דעם גאנצן שורש פון דוד המלך שבא ממואב האט ער אלץ מעלה געווען, עד כדי כך אפילו די שלעכטע צירופים ארץ מואב, רות המואביה, אלץ האט משה רבינו מעלה געווען, אזוי אלע צדיקים שבכל דור, די גרויסע צדיקים נעמען דעם גאנצן, די גאנצע בריאה, דעם גאנצן דבר, דעם גאנצן דבר, דעם גאנצן דיבור, דעם גאנצן אותיות, קחו עמכם דברים ושובו אל הוויה, און דורך דעם וואס מיר נעמען אונזערע אותיות, אונזערע דיבורים, און מיר טוען די התקרבות לצדיקים, מיט ראיית פני הצדיק, מיט צדקה לצדיק, מיט וידוי דברים לצדיק, ווערט געטון ביי אונז עכט א בחינה, א משהו, פון א ביטול החומריות, א ביטול הישות, און ס'ווערט נכלל שנסתלק משה בתוך אין סוף, בתוך רצון שברצונות, בתוך רעוא דרעוין, שהוא בחינת רצון אין סוף המלובש ברצונות, בתמונות אותיות, בבחינת מלכות, אזוי ווי חזל זאגן כל מקום שאתה מוצא גדולתו דאס איז מלכות, בחינת רעוין, דאס איז רצונות, שם אתה מוצא רעוא דרעוין, רצון אין סוף, דאס איז רעוא דרעוין, דאס אלץ, דער רבי מרמז אז מען דארף נעמען די גאנצע מלכות, עס מעלה זיין צו הוויה, און פון דארטן ארויף גיין צו אריך, צו עתיק, צו אין סוף, דאס איז דער סוד פון אנכי הוויה אלקיך, דאס איז די מעמד הר סיני, דאס איז כתר עליון וואס איז נתגלה געווארן דעמאלטס, און דאס מאכט א תיקון אין דעם גאנצן בית פעור, דעם גאנצן מלכות דסטרא אחרא, דאס איז מול בית פעור, דאס איז. דאס איז דער זה לעומת זה, ווייל חזל זאגן למה נקרא שמו פעור על שם שפוער פיו, כי כשפוגמין במלכות רחמנא ליצלן האבן זיי די אותיות זענען זיי פוער פיו אזי יש לו כח לפעור פיו בצירופים רעים, אבל משה שתיקן מידת המלכות על ידי זה לא היה יכולת ביד פעור לפעור פיו, ולא ידע איש, אפילו משה לא ידע, כ'מיין אזא ביטול צום אין סוף, כי נתבטל לגבי אין סוף, כל זה היה במותו. ריכטיג, אבער בוודאי גם בחייו היה לו התפשטות הגשמיות, והיה מדבק את עצמו באור אין סוף, נאר וואס בחייו דארף עס גיין רצוא ושוב, אבל ההתפשטות היה בבחינת והחיות רצוא ושוב, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעבודתינו, ואבית תהלה מגושי עפר מקרוצי חומר, בשביל זה צריך שלא ישאר כן, אין דעם ביטול צום אין סוף וועט ער דאס אלע געווען. אלא עד עת שיבא הקדוש ברוך הוא בעצמו ויטול נשמתו. זאגט דער הייליגער רבי, די זאך ווערט געטון ביי יעדן איינעם, דער רבי ברענגט א דוגמא, אינטערעסאנטע סארט דוגמא, דער רבי לייגט עס אראפ מיט אותיות, וזה שאנו רואים שלפעמים נתלהב אדם בתוך התפילה ואומר כמה תיבות בהתלהבות גדול מיט אזא מסירות נפש, זאגט דער רבי קלערסט א קלייניגקייט? דאס איז דער אור אין סוף, יא, זה בחמלת השם עליו. שנפתח לו אור אין סוף והאיר לו און ממילא כשרואה אדם התנוצצות הזאת אף על פי שאיהו לא חזי ער פארשטייט נישט וואס ער זעט אבער מזליה חזי תיכף נתלהב נשמתו לדביקות גודל לדבק את עצמו באור אין סוף און וויפיל וויפיל ווערט ער נתלהב זאגט דער רבי ס'תלוי וויפיל ס'איז נתגלה געווארן א אור אין סוף וויפיל דער אור אין סוף איז ארויף געגאנגען אין די צמצומים ביי אים יא כשיעור התגלות אין סוף אינטערסאנטע לשון. לפי מנין התיבות שנפתחו והתנוצצו, כל אלו התיבות אומר בדביקות גדול ובמסירת נפשו בביטול כוחותיו. נו, דער צדיק מאכט עס נאכאנאנד און ער ברענגט אונז צו צו עפעס א משהו, צו א מעין, עפעס א מעין עולם הבא. נו גייט דער רבי צוריק צו דעם אנהייב די תורה צו דעם שאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו איז א בחינה מעין עולם הבא. דאס איז דער דאס איז דאס איז דער אור פון עולם הבא. בשעה שנתבטל לגבי אין סוף, אזי בבחינת ולא ידע איש.

שב לדעתו, כששב לדעתו, אזי יודע אחדות האינסוף וטובו, אזי אין חילוק בין השם לאלוקים בין מידת הדין למידת הרחמים, ווייל באינסוף אין שייך חס ושלום שינוי רצון, דאן בשלימות וועט עס זיין נאר לעתיד לבוא הטוב והמיטיב, און היינט האט מען א בחינה פון דעם, אבל על ידי הדביקות של אדם באינסוף, ששם אין שום שינוי רצון, כי שם רצון פשוט, אחר כך וואס ס'בלייבט נשאר בו רשימו מאחדות הזאת, אחר כך נעשה בבחינת ושוב, ממילא די רשימו מראה לדעת שידע פון דערווייטענס עפעס א התנוצצות שכולו טוב, אפילו ער דארף נאך זאגן דיין האמת, אבער ער זאגט עס בלב שלם בנפש חפצה בדעת שלימה בנפש חפצה. דעריבער האט משה רבינו געזאגט פארן דור זיינעם אתה הראת לדעת, האסט עס באוויזן פאר דיין דעת נאכן צוריק קומען פונעם ביטול לאין סוף כי השם הוא אלוקים כי משה הוא בחינת אין ודורו הדבוקים אליו ראוי להם לדעת היינו להאיר להדעת. אין סוף רעוא דרעוין השם הוא אלוקים. הייליגער רבי האט דאך גענומען אויף זיך צו זיך מתבונן זיין אין מאמרו פון רבה בר בר חנה כדי צו איבערגעבן פאר כלל ישראל, און רבה בר בר חנה האט אים געזאגט די אמת'ע פירוש פון דעם, ברענגט דער רבי דא אויכעט די מימרא פון רבה בר בר חנה, דער רבי טייטשט דאס שיין, זה פירוש אמר רבה בר בר חנה, זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא, איך בין אמאל געגאנגען מיט א שיף. וחזינן ההוא כוורא דיתבא ליה אכלה טינא באוסיה, איך האב געזען א פישעלע וואס איז אריינגעגאנגען אין א קליינטשיקע פישעלע, שרץ קטן זאגט דער רשב ם, רבי לוי יצחק בענדער האט עס מדייק געווען, א שרץ קטן, און עס איז אריין א גרויסן פיש, אה, דער פיש איז געשטארבן, ממילא הדיחוהו מיא, ווי דער רשב ם זאגט, כדרך ים שאינו סובל דבר מת, און עס איז געווען אזא גרויסער פיש. אז שדיוהו לגודא האט אים געווארפן אויפן ברעג פון ים האט דאס חרוב געמאכט חרוב מיניה שיתין מחוזא מען האט אים געגעבן א ווארף אוועק אויף זעכציק שטעט שישים מחוזא שישים כרכים ושברון כולם שהיה גדול כל כך אלץ פון וואס פון א קליינטשיגע שרצ'ל וואס איז אריין געגאנגען ביי אים אין נאז אריין און נאך געווען אזא גרויסער פיש וואס אכלו מיניה שיתין מחוזא בשעת ער איז נאך געווען פייכט לח האבן געגעסן פון אים זעכציק שטעט, און נאָך מלחו מיניה מ'האָט נאָך באַזאַלצט די ווייטערע שטעט, און מיט די יעצט נאָך זעכציק שטעט. מלחו מיניה שיתין מחוזי, ווי דער רש בם זאָגט, אחרים שרחוקים משם מלחו ממנו ונשאו למקומם, און פון איין גלגל העין ומלאו מחד גלגלא דעינא תלת מאה גרבי דמשחא דריי הונדערט פעסער פון שמן. רבה בר בר חנה זאָגט, ווי מ'איז צוריקגעקומען דאָרטן אין צוועלף חדשים אַרום,

צו ער האט געזען עפעס, צו אלס נאר א משל, צו אלס א נבואה, דער הייליגער רבי קומט און ער טייטשט עס אין עבודת השם, פירוש, ספינה איז מרמז אויף חשיבות, ספון וחשוב, ווי דער רבי זאגט ביי אנדערע תורות, און דאס איז מרמז אויף ספירת המלכות, און דאס מיינט אז רבה בר בר חנה זאגט זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא, איך בין אמאהל געגאנגען בודק זיין דער גרויסקייט פון כח המלכות, ווי אזוי כלל ישראל האט א כח צו מעלה זיין דעם מלכות, היינו שרבה בר בר חנה חקר בשכלו אודות המלכות איך בני ישראל מעלים אותה וואס דאס ברענגט צו צו די ידיעה פון מעין עולם הבא וחזינן האי כוורא איך האב געזען א אידעלע א ישראל וואס זענען מכונים בשם דג וידגו לרוב בקרב הארץ יא וואס אונזער אונזער אידעלעך דארפן זיין אין די וואסער דאס איז דער ענין פון אין מים אלא תורה אין מים אלא תפילה, מ'דארף זיין דבוק צו דעם אייבערשטן, אבער ס'גיט א קום אן א שרץ קטן, אבער יתבא ליה אכלה טינא בנחיריו, א קליינטשיגע שרצ'ל, שרץ קטן, גיט א גיי אריין אין די נחיריים, אין כח התפילה, זה בחינת תפילתם של ישראל תהילתי אחטם לך, וואס איז געשען דארטן שנתערב שרץ, היינו טומאה. תפילתו ועבודתו ובלבל אותו, רבי זאגט שפעטער שרץ קטן, הרגיש טומאה קטנה שמבלבלת אותו, רבי יצחק בענדער האט זיך אויפגעהאקט דא אסאך, אוי וואס איז געשעהן, קענסט נישט עסן קיין פרישטיג, האסט נישט געקענט דאווענען גוט, קענסט נישט גיין עסן קיין מיטאג, די שחרית איז נישט געגאנגען, די מנחה איז נישט געגאנגען. דער רבי זאגט מה עשה איש הזה לא היה יכול איש הישראלי הזה לעבוד עבודתו תמה האט ער נישט געשוויגן מה עשה איש הזה וואס האט ער געטון אז גיין איבערקערן די וועלט עשה שלש בחינות הנל התקשרות לצדיק דאס ראיית פני הצדיק צדקה וידוי דברים דער רבי דערמאנט דאס אין רבה בר בר חנה פארקערט וידוי דברים די ערשטע צדקה די צווייטע

נעמען דעם רבינ'ס עצות, רבינ'ס ספרים, צדקה, מסירות נפש, רבינ'ס ציון, דאס איז אידחוהו מיא צדקה, שלח לחמך על פני המים, אשריכם זורעי על כל מים, שדיוהו לגודא, זאגט דער רבי, דער צדיק איז גודא, גדר, גודר פרצותיהם של ישראל, משה רבינו רופט זיך אביגדור וועגן דעם, דאס מיינט שדיוהו לגודא, דער רבי זאגט לא, שהקריב עצמו לצדיק, דאס הייסט, הקריב איז ראיית פני הצדיק. ממילא על ידי שלוש בחינות אלו איז געווארן דריי גרויסע תיקונים, די ערשטע חרוב מיניה שיתין מחוזא, די ערשטע חלק וידוי דברים דאס איז די עיקר, על ידי המיתה היינו וידוי דברים העלה את המלכות מבין הסטרא אחרא והצדיק הורה לו את הדרך הישר כמו שכתוב בהפטורת בראשית, איך טען לשון הפטורת בראשית, די רבי דערמאנט נישט קיינמאל הפטורה, די רבי זאגט פסוקים. קען זיין ס'איז א לשון וואס איז געווען איז געווען מפטיר בראשית מ'הייבט אן מיט א נייעס דאס איז אחריב הרים וגו' דאס איז רמז על חורבן ממשלת העכום דו ביסט מכניע זיין די עכום די רשעים אלע בחינות אין די עולמות עליונים אין אלע כוחות הטומאה אלע כוחות הרע און אויף די וועלט אויכעט ציונים מיט ערב רב אלע בחינות אלע בחינות און ביי דיר אליין יעדער איינער ביי זיך אליין וואס האט זיך געבויעט דער כח היצר הרע וואס איז ווילסט מאכן א חורבן בממשלת העכום, און ארויס גיין פון דארטן, והולכתי עיוורים בדרך לא ידעו, ס'וידוי דברים לצדיק, ס'בחינה שהצדיק הורה לו דרך ישר, פרשת דרכים, דאס איז פון שיתין מחוזא דאס איז עליית המלכות, שישים המה מלכות, ממילא דאס איז חרוב מיניה שיתין מחוזא, מ'האט חרוב געמאכט די זעכציק שטעט פון די סטרא אחרא, ס'איז דאך געבויט די זעכציק שטעט דקדושה, שישים המה מלכות דקדושה, אבער ער האט אויך געגעבן צדקה לצדיק. דאס איז אכלו מיניה שיתין מחוזי, דאס איז רמז אויף שני מידות רעות של חי מדבר, דאס איז לשון הרע מיט דברים בטלים, וואס דורך דעם קומט עניות, אבער צדקה איז מתקן און ס'קומט שפע, עשירות, דאס איז אכלו מיניה, דאס איז שיתין מחוזי מרמז אויף שישים גיבורים, דאס איז מרמז אויף די גבורות, וואס די פרנסה קומט דאך פון גבורות, גבורות גשמים, שמשם בא הפרנסה, דאס איז אתה גיבור לעולם ה', דארט בעט מען משיב רוח מוריד הגשם, דאס איז גבורות גשמים. אלץ פארוואס? ווייל ער האט געגעבן צדקה, ער האט אוועק געגעבן פון זיך, באקומט ער שפע. נאכהער איז געווען אויכעט די ראיית פני הצדיק, דאס איז התקרבות לצדיק, איז מלחו מיניה שיתין מחוזי, זה רמז על תיקון שני מידות רעות של דומם צומח, על ידי קרבתו להצדיק, זאגט דער רבי די דריטע מאל שוין. נישט נאר ראיה, קרבתו להצדיק, כי הצדיק הוא ברית מלח עולם, ממילא עצבות מיט תאוות קומט פון די דמים עכורים, און מלח פולט את הדמים הרעים, דאס איז די שיתין מחוזי, דאס מרמז אויף די שישים אותיות פון די ברכת כהנים וואס איז ביד הצדיק, ברכות לראש צדיק. ממילא אז דו וועסט האבן די די שישים אותיות פון יברכך ה' וישמרך יאר ה' פניו אליך ישא ה' פניו אליך לך שלום וועסט האבן די זעכציק אותיות דעמאלטס וועסטו די עיקר ברכת עיקר ברכה וואס דער צדיק גיבט ברכות לראש צדיק וואס די כהנים גיבן איז ריין מאכן דיינע בלוט. ס'זאל פולט זיין אלע תאוות רעות אלע מידות רעות, א מורא'דיגע כוונה וואס דער רבי זאגט מ'זאל עס זינגען ביי ברכת כהנים, אלע האבן אין זינען אמאל ווייסטו כלומר'דיגע עניינים, איך זאג ניין, דיינע בלוט, דיינע תאוות רעות, דיינע מידות רעות, דיינע קוצים, דיינע פרעסים, די דמים רעים, נישט די, די דמים רעים, די די די דורך דעם וואס דער צדיק דער ברית מלח עולם, ברכות בידו, ברכות לראש צדיק, וועסטו ניצול ווערן.

נאכהער זאגט די הייליגע רבי, די עיקר תכלית איז צוקומען צו חד גלגלא דעינא ומלאו מחד גלגלא דעינא תלת מאה גרבי משחא טייטשט די רבי גרבי משחא דאס איז די סוד פונעם דעת מיאור משחא איז שמן משחת קודש און תלת מאה איז די סוד פון משה משה איז ש מ ה מה מה חמיתא מה פשפשתא ווער ביסטו וואס ביסטו ענווה ושפלות און שין איז דריי דאס איז דריי הונדערט מה שהצדיק מקטין את עצמו משה איז כל כולו ענווה, כל כולו שפלות, כל כולו התפשטות הגשמיות, כל כולו זיכוך החומריות, בשלוש בחינות צריך להקטין את עצמו, אל יתהלל חכם בחכמתו, גיבור בגבורתו, עושר בעושרו, נמצא שבכל בחינה מאלו השלוש בחינות הוא נעשה מה, דאס איז משה, שין מה, ועל ידי זה יש לו התפשטות הגשמיות, ממילא ווער ס'ווערט מחובר צו אים, און ער קוקט אויף אים, און ער גיט אים צדקה, און ער איז זיך מתוודה פאר אים, און דער צדיק דער משה האט א כח צו אים אויכעט מזכך זיין און אים מעלה זיין צו דעם אור אין סוף, מדבק באור אין סוף, שאין שם שום שינוי רצון אלא השם הוא אלוקים, דאס איז כולו הטוב והמיטיב, דאס איז חד גלגלא דעיניה, שטייט דארט אין אידרא, אז מען קומט אן צו די אויג, עין השם אל יראיו, דאס איז לזימנא דאתי ישתכח בה עינא חד דרחמי, דאס איז דאך די עין פון אריך, פון עתיק, דאס איז כולו הטוב והמיטיב.

ביטול אינגאנצן ענוותנותו נמצא שהצדיק עושה עצמו מה מדבק את עצמו לעינא חד דרחמי היינו לאין סוף אחר כך כשחוזר בבחינת רצוא ושוב ממשיך מאור אין סוף האחדות הרצון הפשוט שם דרך המה שלו נעשה ממה מאה אל תקרי מה אלא מאה ס'ווערט תלת מאה און פון תלת מה ווערט תלת מאה גרבי משחא דאס אליין

דאס איז די די מלכות מיט די מיט דעם רצון, דאס איז די רצון מיט די רצון שברצון, ס'איז אתה הראת לדעת, שממשיך אור אין סוף לדעתו, שידע האחדות, ידיעה שלימה, שהוי'ה הוא אלוקים, ממילא ויברך הטוב והמיטיב על הכל כמו לעתיד לבוא, על אף אז מ'קען נאך עס נישט מאכן, אבער עס האט שוין געזאגט דעם דיין האמת בדעת שלימה ובנפש חפצה. דאס זאגט דער רמב"ם ממש אז ס'איז יא ממש א קען בענטשען ויברך. יא אבער ס'רעכט א יעדער. ממש א ידיעה, א ידיעה שלמה. דער הייליגער רבי. קען זיין אפשר. עולם הבא'דיג אינגאנצן. אבער דער רבי זאגט דאך אז דער אייבישטער וויל עס נישט. כל זמן דער אייבישטער נעמט דיר נישט אוועק, ער וויל צו זיין אויף די וועלט צו זיין גרבי דמשחא, נישט נאר משחא, נאר גרבי דמשחא.

איקא, הלוואי זאל מיר זוכה זיין עפעס א משהו פון. וואס זאלן זיי מיר ארענדזשן זאל מען האבן צו טון צו טון א גאנצע. ווייל מיר האבן נישט גענוג דעם ביטול אין סוף. ס'קומט אונז צו. זאגט דער רבי מיר זענען נאך אפילו פון די אחורי תריסר ירחי שתא אבער אויף אונז זאגט דער רבי איז אויך דא א תיקון כי הדרן ואתאן לבתר תריסר ירחי שתא חזינן דהוה מנסרי מגרמיה לבנינא הנך מחוזא כי מאחורי הקדושה שנים עשר שבטים

ויהבי לבנינא הנך מחוזא שעוזרים גם הם לעובדי ה' צום סוף ווערן אלע מתוקן שיבנו הנך מחוזא רבי האט דאך אנגעהויבן די מימרא ס'איז א תורה פון שבועות אויף די פסוק אנכי ה' אלוקיך דאס איז די דיבור ראשון פון עשרת הדיברות די שורש פון גאנץ עשרת הדיברות טייטשט די רבי איין וזה פירוש אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים פירוש, הן הוי'ה הן אלוקיך, תבין שכל זאת אנכי, היינו, זאלסט מקיים זיין בהשם אהלל דבר, באלוקים אהלל דבר, דאס איז כולו הטוב והמיטיב, הוי'ה מיט אלוקים, אלץ איז אנכי. אשר הוציא שיחו מארץ מצרים ושאת עם עבש כל הגלות יקראים על שם גלות מצרים לשם מצרים לישראל און אלע גלות'ן אלע תאוות אלע מידות רעות אלע שוועריקייטן אלץ איז מצרים יא היינו שעל ידי הצדיק מצרים איז געווען מצרים איז עכט א מאס נתבטל מלכותו וממשלתו שלא אקום. און עולה מתוכו מלכות וקדושה, דאס איז מבית עבדים, דאס איז מרמז אויף די ביטול מידות רעות די ארבע מידות, אז דו ביסט א עבד, א מענטש וואס האט מידות רעות, תאוות רעות, איז א עבד, אזא בית עבדים, המכונה בשם עבדים, כל ארבע יסודות מתחת גלגל הירח, הירח מכונה בשם עבד, הנה ישכיל עבדי דאס איז די שלימות איז, אז מ'טוט מעלה זיין צו הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה, דאס איז משיח אליין, דאס איז משה רבינו אליין, אבער כל זמן מיט דאס וואס איך ברענג נישט צו צום מלך המשיח, איז פארקערט, א מענטש ליגט אונטער די עבדות. אבער אז דער צדיק, דער צדיק, התקרבות לצדיק, ביטול הצדיק, צדקה לצדיק, ראיית פני הצדיק וידוי דברים לצדיק, עולה המלכות פון סטרא אחרא, ונתבטלים המידות רעות, ועל ידי זה האדם בא לבחינת עולם הבא, בהשם אהלל דבר, באלוקים אהלל דבר, אשרינו מה טוב חלקינו, מה נעים גורלינו, מה יפה ירושתינו. זוכה זיין מקיים זיין.